ווי אר קאנטיניאינג אין די פראדזשעקט לקוטי שיחות ווי גאנא לערן טודעי לקוטי שיחות חלק כ"א פרשת כי תישא שיחה ב' ביוטיפול ביוטיפול רשי שיחה און דער איז יינה של תורה און דער איז אלסא א לשיטתו אוו רשי אין אין הלכה און דען וואט ווי קוד לערן פראם איט אין אר דעילי לייף האו טו דו עבודה האו טו דאוון האו טו לערן און עווריטינג דער רבי קאמס אלוועיס מיט א הוראה ברורה וואט טו דו אות א' שוין גערעדט פיל מאל וועגן גודל הדיוק אין פירוש רשי על התורה, די רבי סעז ווי ספאוק אלרעדי א לאט אוו טיימס, דאט רשי איז ווערי פרעסייז אין עוורי ווארד דאט הי איז סעינג, בכלל זה אז על דרך הרוב אין מאסט פלעיסעס חזר'ט רשי נישט איבער זיין פירוש צוויי מאל, איף רשי סעט סאמטינג אין אן עקספלענעישאן דען איט קאמס די תורה א סעקאנד טיים הי דאזענט סעי איט אגעין ביקאוז עווריבאדי הו לערנד איט נאוס אלרעדי אבאוט איט, על דרך ווי רשי זאגט בנוגע די משכן אין פרשת ויקהל, אם ירצה השם דיס קאמינג פרשה ווי גאנא לערן ויקהל.

מעמבער, סאו רש י איז ריפיטינג איט אגען. נאו קאמס די קוועשן, על אחת כמה וכמה אין איין פרשה גופא ווען מיר טאלקן אבאוט אין די סעים פרשה, איז נישט מסתבר אז מען זאל פארגעסן וואס רש י האט מפרש געווען מיט עטליכע פסוקים פריער, דערס א דיפרענס אין א פיו פסוקים, און רש י סעט סאמטינג און דען קאמס רש י לעיטער און סעט די סעים טינג, ובמילא איז פשוט אז רש י דארף נישט איבערחזר'ן דעם פירוש,

ששה אומות הם, דער איז סיקס, איט סעז אנלי סיקס, וואט העפענד טו די סעווענט, עווערי טשיילד נאוס דעט דער איז סעווען אומות, הגרגשי עמד ופנה מפניהם מאליו, די גרגשי לעפט, הי לעפט ביי הימסעלף, הי דידנט וועיט טו פייט, הי לעפט. און אויך ביים ווייטערדיגן פסוק, לוק עט דיס, פון לג ב, טיל לד יא, וואן פרק אהעד, א פיו פסוקים לעיטער, הנני גורש מפניך את האמורי והכנעני, איז רשי מעתיק את האמורי, א דיפרענט ווארדס פרום די פסוק, איט דאזענט ברענג וגרשתי, און איז מפרש, איט דאזענט ברענג דאון הנני גורש, איט ברענגס דאון את האמורי, און איז מפרש, ו' אומות יש כאן, אגעין, ו' אומות יש כאן, כי הגרגשי עמד ופנה מפניהם. איז נישט פארשטאנדיג, ביוטיפול קוועשן, פארוואס דארף רשי איבערחזרן דעם זעלבן פירוש א צווייטן מאל, ספעשעלי ווען דער איז וואן נעקסט טו די אדער.

און די רבי סעז די קושיא ווערט נאך שטארקער, און די קשיא באקאמס איווען סטראנגער, באט איטס איי טינק איטס א סעקאנד קוועשאן אן דיס רש י. אויב לפי דעת רש י דארף מען באווארענען מיט פשוטו של מקרא פארוואס דער פסוק רעכנט נאר ו' אומות, בעת ס'איז ידוע אז עס זענען דא ז' אומות, איף רש י נידס טו טעל אס, לעטס גאו טו די פירסט פסוק, רש י האס טו טעל אס דעט די פסוק סעיז אנלי סיקס, דער איז סעווען, סאו רש י האס טו עקספלעין איט. ביוטיפול קוועשאן, האט דאס רש י געדארפט מפרש זיין ווען דער פסוק רעכנט אויס נאר ו' אומות,

די רבי סעז, אקעי, יו דאנט דו איט ביי די פירסט טיים, דו איט ביי די סעקענד, וויי ביי די פארט, וויי דאנט יו עקספלעין איט דער. מען געפינט און די חידוש, די רבי איז גאנא מעיק א חידוש ביטווין דער און היר, אנבעליוועבל. מען געפינט דאס כמה פעמים פריער אין חומש, עס כמה פעמים אין חומש, צוויי מאל אין פרשת שמות, אין פרשת שמות איט סעז, ווען דער אייבישטער פעלט משה רבינו, וארד להצילו ולהעלותו אל ארץ טובה ורחבה, אל מקום הכנעני, אנלי סיקס. דען אין אין אגען אין שמות איט סעיס ואומר, דער אייבישטער סעיס ואומר אעלה אתכם מעני מצרים אל ארץ הכנעני, אגען סיקס, ארץ זבת חלב ודבש, וואס קען זיין, סעיס קליר סיקס טו טיימס, און איינמאל אין פרשת משפטים, אין פרשת משפטים איט סעיס כי ילך מלאכי לפניך והביאך אל האמורי וכו', אנלי סיקס, סאו ווי העוו טרי טיימס, איט דאזענט סעי נאטינג.

סאו ווערי געשמאק אנדערסטוד, נאו נאו קוועשאנס, מען אנדערסטוד וואט די רבי וואנטס אים. אין פרשת משפטים, נאו די רבי איז גאנע טעיק אף משפטים, איז גאנע גיוו א ריזן וויי אין משפטים, רשי דידנט סעי ביקאויז איטס נאט נעסעסערי, באט די קוועשאן איז גאנע סטעי, וואט העפענד וויט די טו פלעיסעס אין שמות? אין פרשת משפטים קען מען נאך פארענטפערן פארוואס רשי איז דארט נישט מפרש, ווייל גלייך בהתחלת הענין שטייט דארט, איך דאס עקספלעין דער ביקאוס דער איז א ריזן וואט העפענס דער איט סעז הנה אני שולח מלאך לפניך און רש י איז מפרש כאן נתבשרו שעתידין לחטוא ושכינה אומרת להם כי לא אעלה בקרבך יא אין אין פרשת משפטים איט סעז הנה אני שולח מלאך האט עס א מלאך קאמינד דער סאו רש י סעז

וואט איט סעז אין פרשת משפטים איז דאס בפרשתינו, ווער דאז איט העפען פרשת כי תשא וואו דער אויבערשטער האט אים געזאגט לאחר חטא העגל סעז קליר אין פרשת כי תשא טודעיס פרשה ושלחתי לפניך מלאך כי לא אעלה בקרבך און וויבאלד אז מען זאגט אז מען וועט לערנען ווייטער בפרשתינו וועגן דעם רש י הימסעלף סעז ווי גאנע לערן די מעין טינג ווי גאנע לערן איט לעיטער פארלאזט זיך רש י אויך אין דעם פרט וואס דער פסוק רעכנט בלויז ו' אומות אויף דעם וואס ער טייטשט שפעטער וואס קען צו ווייזן אז עס טאטעלי איז נאט א קוועסטשן, ביקאוז דיס איז נאט די מעין פלעיס, די מעין פלעיס איז גאנא בי אין כי תשא, אייל עקספלעין איט טו יו אין כי תשא ווען ווי געט דער. באט עס איז אבער נישט פארשטאנדיג, די קוועסטשן סטעיס ביי די צוויי מאל אין פרשת שמות וואו דער פסוק רעכנט אויס שישה אומות, פסוק סעז אנלי סיקס און לאזט אויס גרגשי, פארוואס רשי שטעלט זיך דארט נישט אפ אויף דעם. ענד גיוו א לוק אין פוטנאוט פארטין,

ווערי גוד, א גוד פוינט, א גוד קוועשן, איי מין, איטס א, איטס א דיפרענט אפיניענס, אקעי ווי גאנע סי איט אין די שיחה, אות ד' נאו ווי גאנע קאם טו די פאר טשעינדשעס דעט רשי הימסעלף איז דואינג, ממה נפשך, יו ברינגינג די סעים טינג, ברינג די סעים טינג, וויי דו יו טשעינדש איט, די טשעינדשעס איט סעלף איז גאנע טיטש אס וואט רשי, וויי רשי האט טו דו איט טו טיימס, פשוט געשמאק, אויך דארף מען פארשטיין די שינויי לשונות אין די פירושי רשי שבפרשתנו, אקעי, נאמבער וואן, א'. דעם ערשטן מאל זאגט רש י ששה אמות הן, און אין צווייטן פירוש ו' אמות יש כאן א מעידזשער דיפרענס, עט די ביגינינג סעיז דער איז סיקס, ענד וויי דו יו טעל מי סיקס דער איז סעווען, היער איט סעיז ו' אמות יש כאן, סאם קיינד אוו עמפעסיס, ב' בפירושו פעם הא' איט סעיז והגרגשי, בפירוש הב' איז כי הגרגשי, דיפרענס ביטווין ו' ענד כי איז א ווערי סימפל טינג, והגרגשי איז

און נישט הנני גורש מפניך, עס איז סעים לשון, היר איט סעז וגירשתי, היר הנני גורש, היר יו ברינג דאון וגירשתי, היר יו ברינג דאון את האמורי. סאו ווי העוו די פאר פאר שאלות, וואי איז די טשעינדזשעס אין די לשונות, און ווי העוו די מעין טו קוועשאנס, וואי איז איט דואינג וואן עפטער די אדער, וואי איז איט נאט דואינג עט די פירסט טו טיימס אין פרשת שמות, ווי ארעדי אין פרשת כי תשא וארא בא בשלח יתרו, וואי דידנט יו דו איט דען? אות ה' איז גאנע קאם די ענסער. דער חילוק צווישן די פסוקים שבפרשתנו און די פסוקים שבפרשת שמות טא לעטס לעטס נאט פארגעט ווי העוו טו פסוקים אין שמות ווי העוו טו פסוקים אין כי תשא רייט דעטס וואט ווי דילינג וויט בוט די רבי סעז די חילוק צווישן די פסוקים די טו אין אויער פרשה און די פסוקים שבפרשת שמות און פרשת בוא וואט איז פרשת בוא קאמינג אין היר אלל אוו א סאדען

וויי וויי פייוו נאט סעווען דעטס וואט די רבי סעז היר און פרשת בוא וואס וואס אויך אין זיי ווערן אויסגערעכנט נאר וואו וואו אומות איז בפשטוס דער רבי איז גאנע גיב די ענסער וואט איז בפשטוס די איידיע ביטווין די טו פסוקים דער און די טו פסוקים היר אין פרשת שמות ווען יו טאק אבאט פרשת שמות רעדט זיך נישט וועגן די זיין אומות כשלעצמן דער רבי איז גאנע גיב א ווערי אינטרעסטינג טינג איף יו טאק אבאט די אומות אר יו טאק אבאט ארץ ישראל לייק טו סעי איטס לייק גברא און חפצא, דיפענדס וואט יו טאלקינג אבאוט, אין אין די אדער טו פלעיסעס אין די פירסט טו פלעיסעס אין שמות איז טאלקינג אבאוט די ארץ ישראל, אין כי תשא איז טאלקינג אבאוט די אומות דעמסעלווס. ביוטיפול, פשוט אנבעליוועבל די וועי די רבי, איי יוז די ווארד אלוועיס, איי דאנט נאו איף איי אלאוט טו יוז איט אר נאט, גאונות בפשטות, פשיטות ממש די פירוש טו עקספלעין וואט רש"י מיינט היער, לעטס סי. אין פרשת שמות רעדט זיך נישט וועגן די זייון, רבי אנדערליינד, נאו איז נאט טאלקינג אבאוט די אומות כשלעצמן, וואט איז איט טאלקינג אבאוט? נאר וועגן זייער לאנד, איז טאלקינג אבאוט די לאנד דעט דעי אר דעט דעי העוו, די די ארץ ישראל, דער אויבערשטער זאגט צו אז ער וועט די אידן ארויסנעמען פון מצרים און ברענגען זיי אל ארץ טובה ורחבה, אל ארץ זבת חלב ודבש. איטס נאט א לאנג שיחה טודעי בפרט ווען ווי אר טעיקינג אוט די טו פיסעס, סאו איים גאנע ריד איט אגעין, אין פרשת שמות איט סעז וארד להצילו, ולהעלותו אל ארץ טובה ורחבה מקום הכנעני, וואטס די מעין טינג היר? ארץ. אין די סעקאנד פלעיס אין שמות איט סעז ואומר אעלה אתכם מעני מצרים אל ארץ הכנעני ארץ זבת חלב ודבש, די עמפעסיס איז אין אן די פלעיס נאט אויף די אומות, או די רבי איז ברינגינג איט היר אגעין, איים סארי איי דידנט רימעמבער, דער אויבערשטער זאגט צו אז ער וועט די אידן ארויסנעמען פון מצרים און ברענגען זיי אל ארץ טובה ורחבה אל ארץ זבת חלב ודבש, ליסטן טו די עמפעסיס אל מקום הכנעני והחתי והאמורי והפריזי והחוי והיבוסי.

דעט די גרגושי איז נאט דער ביקאוס איט דידנט העוו ארץ זבת חלב ודבש ענד היר איז די מעין פוינט די ארץ זבת חלב ודבש לעטס סי האו די רבי סעינג איט אין היז ווארדס ווארום דאס איז מובן פון פשט הפסוק עס איז סימפל אנדערסטענדינג ער איז מקדים און מדגיש וואט איז די הדגשה אל ארץ טובה ורחבה אל ארץ זבת חלב ודבש ויש לומר ווי קוד סעי אז דערפאר רעכנט ער נאר די אומות אנלי סיקס און נישט גרגושי ווייל אט די מעלה פון ארץ ישראל איז בעיקר אין די מקום הכנעני נאר פון די

נאו רש"י העז טו עקספלעין וויי נאט גרגושי ווער איז הי וואט העפענד בפרשתנו בוט ווען ווי טאקינג פרשת כי תשא אבער רעדט זיך נישט וועגן ארץ פון די אומות אנדערליינד ווי דאנט טאלק אבאוט די ארץ נאר וועגן דעם גירוש און מפלה פון די אומות גופא ווי טאלק אבאוט דער דיסטרויאינג און און און און געטינג ריד אוו דעם ושלחתי לפניך מלאך וגרשתי את הכנעני, ווי טאלק אבאוט די כנעני הימסעלף נאט אבאוט די לענד, ממילא דארף רשי דא באווארענען פארוואס מען דערמאנט נישט דעם דער גירוש פון גרגושי, ביוטיפול ענסער, וויי רשי דאזענט סעי דער, רשי סעיס דער, דער איז א דיפרענט אין די טו פסוקים, טו פסוקים, וואט איז לעפט וואן קוועשן, נאו, לעפט די פאר דיוקים סטיל, און וואט עלס איז לעפט, וויי דיד הי סעי טווייס.

סאו פייוו און סיקס און פאר און פייוו דאזענט מעטער, די טו אין אר פרשה איז טו סעפרעט טינגס איטש וואן איז סעפרעט, אקעי. אין דעם גופא איז אבער דא אן אונטערשייד פונעם ערשטן פסוק לגבי דעם צווייטן פסוק, און דער חילוק ווערט אנגעדייטעט אין די ווערטער וואס רש י איז מעתיק פון פסוק, יו קען ענסער די פירסט קוועסטשן וויי רש י ברינגס דאון א דיפרענט לייק היר ברינגס וגרשתי היר ברינגס את האמורי. ביים ערשטן פסוק איז רש י מעתיק די ווערטער וגרשתי את הכנעני וגומר, וויי? וואס דארט רעדט זיך ווי דער אויבערשטער וועט איבערגעבן די אומות אין די הענט פון בני ישראל. יא, די פירסט פסוק קאמס טו טעל אס אז דער אויבערשטער איז גאנע, נאט טו פארגעט א לאט אוו פיפל מעיד די מיסטעיק טו טאלק אבאוט וגירשתי דעט דער אויבערשטער איז וגירשתי באט האו וויט מלחמה היז גאוינג וויט די אידן טו די מלחמה באט העז טו בי מלחמה רייט סאו דער אויבערשטער וועט וגירשתי סאו אין די הענט פון בני ישראל ער וועט פארטרייבן דעם כנעני היז גאנע וואט דו יו מין פארטרייבן טשעיס הים אוט יעס דעטס די ווארד און אזוי ווייטער פאדערט זיך גלייך ביאור איף יו סעי ווען ווי טאלק אבאוט דער איי אנדערסטענד דעט די גרגושי דידנט העוו א גוד פלעיס טו דאזענט מענשען באט היער טו גא טו געט ריד אוו די אומות וויר נאט טאלקינג אבאוט די ארץ וויי דאנט יו מענשען גרגושי וואט העפענד טו הים וואס רשי העז טו קאם ענד סעי וואטס גאוינג אן היער דער פסוק רעכנט דא נאר זעקס, פאדערט זיך גלייך ביאור, ווי ניד עקספלענעישאן, דער פסוק רעכנט דא נאר זעקס, ווי אזוי זענען אידן פטור געווארן פון דעם זיבעטער אומה גרגושי, האו דיד דעי געט ריד אוו די גרגושי. באווארנט רשי, דעטס וואי רשי איז סעינג ששה אומות הן, דער סיקס אומות, אז דער וגרשתי באציט זיך טאקע נאר צו זעקס אומות. דעטס וואי הי ברינגס איט פון דעם פסוק וגרשתי, איי וואט העפענד טו די סעווען, און די זיבעטע והגרגושי עמד ופנה מפניהם,

שכל אחד מהמלכים ווערי אינטרעסטינג פוינט ווערי אינטרעסטינג וואט דיס שכל אחד מהמלכים היה לו חלק מה ביריחו איטש וואן סעט אין א דיפרענט פלעיס גרגושי ענד עווריבאדי כנעני חיתי עווריבאדי אין דיפרענט פלעיס אין יריחו עווריבאדי העד א פארט עיר התמרים איי דאנט נאו וואט דיס איז די קי די קי אוו ארץ ישראל איז יריחו רייט ווען דעי קעים אין ארץ ישראל די פירסט טינג דעי טוק איז די די גייטס וואטעווער איטס קאלד ווענט אין וויט פרעיער ענד סאו סאו די רבי סעיס איטש ענד עוורי וואן העד א חלק אין יריחו

וגרשתי האו טו געט ריד אוו דעם, געט ריד אוו דעם, די גרגושי איז נאט היר, סעקאנד פסוק איז א קאמפליטלי דיפרענט טינג, לעטס סי וואט די רבי סעינג, חידוש נפלא ביותר, משא'כ אין דעם צווייטן פסוק קומט דער ענין הגירוש פון די אומות, בהמשך צו דעם וואס ס'שטייט פריער שמור לך את אשר אנכי מצווך היום וגומר, און אלס א הקדמה צו די ווייטערדיגע ציוויים אין שמור לך דאס הייסט, די תורה איז דא נישט אזוי אויסן צו מתאר זיין דעם אופן הנהגה פון דער אויבערשטן ביים פארטרייבן די אומות,

און דעם נאר דאס ווערט דערמאנט אלס די הקדמה, די סיקס נעישאנס אדער די סיקס אומות דעט די תורה איז מענשענינג איז דזשאסט א הקדמה צו די ווייטערדיגע ציוויים צו אידן, און דערפאר איז מובן אז דא שטעלט זיך די שאלה, וואט איז די קוועשן היער? נישט קיין נישט כלול ווי איז מען פטור געווארן פון גרגשי, אין די פירסט פסוק איז יו טעל מי וגרשתי יו טעל אנלי סיקס ווער איז די סעווענט, האו דיד יו געט ריד אוו הים איז א דיפרענט קוועשן, וואט איז די קוועשן היער? פארוואס דערמאנט דא נישט דער פסוק גרגשי? רבונו של עולם. וויט גרגשי יו אלאוד טו מעיק א קאווענענט? וויט גרגשי יו אלאוד טו טו דו אלל דיס טינגס? וויבאלד אז די ווייטערדיגע ציוויים זענען בנוגע צו אלע זיבן אומות כולל גרגשי. רייט? איטס עווריטינג איז איוון די גרגשי יו נאט אלאוד טו דו אלל דיס טינגס. ווי גאנא גאו אווער טו זיין, אות זיין די נעקסט פעידזש.

דעטס וואט רשי איז סעאינג עווריטינג איז איז ממש פרעסייז די ווארט פון רשי וואט הי ברינגס דאון פון חומש וגרשתי ביקאוז ווי טאק אבאוט געטינג ריד אוו דעם את האמורי ווי נאט טאקינג דיס איז דזשאסט בדרך אגב הי וואנטס טו טעל אס נאט טו דו א ברית און נאט טו דו אל דיס טינגס מיט די גוים הו אר זיי אנלי די סיקס ביקאוז שש אומות יש כאן נאר די וואו אומות זענען בשעת הכניסה לארץ געווען יושב הארץ אנלי דעם וואס יושב הארץ סא די פראבלעם איז אנלי מיט דעם און דערמיט איז מובן פארוואס די ציוויים בהמשך הפרשה

ביוטיפול, ס'איז מדוייק די לשון רשי, כי הגרגשי, או נאו איטס אלסא אנדערסטוד וויי איט סעז כי, ביקאוז כי איז א ריזן, כי הגרגשי נישט והגרגשי ווי אין ערשטן פסוק, ווייל בנידון דידן איז דאס א נתינת טעם פארוואס די ציוויים זענען דא נישט נוגע צו גרגשי, וואט איז איט, ביקאוז איז נאט דער, איף איז נאט יושב הארץ, די אל דיס טינגס איז נאט שייך טו אים. די פירסט פסוק איז די מאסט אימפארטענט טינג דעט הי לעפט, ווי סעי מאליו, סעקענד פסוק איז נאט סאו אימפארטענט האו הי לעפט אר האו דיד הי ליוו, איט דאזענט מעטער, איז נאט דער, איז נאט יושב הארץ, איז נאט אינקלודעט אין די אלל דיס טינגס. יא יא יא פאנג אן, על פי זה איז אויך מובן, נאו ווי גאנא העוו וואס רשי זאגט נישט אין צווייטן פירוש עמד ופנה מפניהם מאליו, וויי? דא איז נישט נוגע צי דאס איז געווען מאליו אדער, איט דאזענט מעטער האו איט לעפט.

אקעי. אות חית נאו פארשטייסט די סטעפ בעפאר דעט ווי גאנע בי סאמטינג אין הלכה דעט ווי לערן פון רשי פון די עניינים בנוגע להלכה וואס רשי וואס מ'קען ארויסנעמען פונעם פירוש רשי וויבאלד אז גרגשי עמד ופנה מפניהם גרגשי לעפט רייט און איז בעת הכניסה נישט געווען קיין יושב הארץ הי וואזנט א יושב הארץ סאו די רבי סעז א ביוטיפול חקירה יש לחקור ביוטיפול חקירה די רבי איז מעיקינג צי די ווייטערדיגע אזהרות וציוויים זשאסט נאט טו פארגעט גיוו א לוק פון טווענטי ניין, והיינו, הענין דפן תכרות ברית, אבל זה את מזבחותם תתצון פשוט שחל גם על מזבחות של גרגשי. תכרות ברית איז נאט היר. מזבחות, איף דעי לעפט אין די לעפט א מזבח, יו עלאוד טו ליוו איט? פאר שור נאט. באט תכרות ברית, יו קענט דו וויט דעם, דעיר נאט היר, סאו דער איז נאו פראבלעם. אקעי. סאו די רבי סעז וואט איז די חקירה, צו די ווייטערדיגע אזהרות וציוויים, אל די ציוויים דעט ווי סטעיט ביפאר, לעט מי ריפיט איט אגעין, איי ראוט איט דאון.

לכתחילה איט סעז אפריקי, און דען איט סעז אפריקע. סאו וואט העפענס איף א איד גאוס טו אפריקע, און דער איז א גרופ אוו גרגושי, וואטס די הלכה איף דעי קאם און פייט וויט דעם? איף יו האב טו פייט וויט יו, יו האב טו געט ריד אוו דעם, יו נאט אלאוט טו מעיק א קאווענענט וויט דעם, יו נאט אלאוט אלל דיס טינגס, יו נאט אלאוט, אר מעיבי די גרגושי קאמס בעק טו ארץ ישראל סאם טיים. סאו די איף די הלכה איז אפליקעבל טו דעם אר נאט. בפרט אין פאל ווען די בני גרגושי, היר דער רבי סעז איט קליר, קומען צוריק אין ארץ ישראל, איף דעי קאם בעק טו ארץ ישראל, איף איטס חל אן דעם אלסא. סאו די רבי איז גאנא גיוו די טו סיידס אוו די חקירה. צי דער זמן הכניסה לארץ איז מכריע, איף איי סעי דעט וואט מעיקס דעט יו נאט אלאוד טו העוו עניטי עני קאנעקשאנס וויט דעם ווען די אידן קעימען אינטו ארץ ישראל, און היות אז דעמאלט איז ער נישט געווען קיין יושב הארץ, איז בנוגע אים לכתחילה נישט חל די אזהרה. דיס איז וואן סייד אוו די, הי וואס נאט דער, סאו דער איז נאו אזהרה טו גירגושי, ווערעווער ווי העוו די אזהרה איז אן דיס טינג, איז נאט אן די גירגושי. אדער, לעטס לוק עט די אדער סייד, חקירה מינס יו העוו טו טו אפיניענס יו דאנט יו העוו טו דיסייד וויטש אפיניען יו טעיקינג אד אדער וויבאלד אז בשעת אמירת הציווי ווען דער אויבערשטער טאלט די ציווי הי וואס סטיל דער אין שמות הי וואס סטיל דער איז ער יא געווען א יושב ארץ איז דאך בנוגע אים חל דער ציווי ובפרט ווען ער קומט צוריק לארץ ספעשלי ווען ער קאמס בעק אידן דארף מען אויך לגבי אים אפהיטן אלע אזהרות און אלס וואטס איז די דיסיזשן סאו דער רבי סעז עז וויר גאנע סי אין רשי וואט רשי'ס אפיניען איז אין דיוק לשון רשי דא

רייט? סאו דעטס וויי איטס חל אן דעם נאו, באט אין דזשענערל איטס חל אן עווריבאדי. יש כאן כי הגרגשי עמד ופנה מפניהם, אבער בעצם הענין ווען יו לוק אין רשי און יו אנדערסטענד וואט רשי מינס טו סעי, איז אויך בנוגע גרגשי חל דער חיוב ובפרט און ווייל בשעת הציווי, רבי ברענגט די סעקאנד אפיניען, ביקאויז בשעת הציווי איז אויך ער געווען א יושבי הארץ, וועט חזר אין וואלסט און במילא ווערט דאס נישט בטל אויך נאך דעם העווינג א ווערי ביוטיפול לוק וואט רשי קאמס אוט סאמטינג אין הלכה דעט לכאורה איט איז אן די גרגשי אלסא אלסא אלדא הי וואס נאט דער בשעת מעשה ועל פי זה דער רבי ברינגס א ווערי געשמאקע פרוף פון א פסוק אין חומש ועל פי זה איז מובן וואס מען געפינט מפורש במשנה תורה אין פרשת ואתחנן ונתנם השם אלוקיך לפניך והכיתם החרם תחרים אותם

וויל ער ארבעטן פאר גרגשי, יו נאו וואט הי סעיז דער ספרי, וואס יש לומר, אם הלך לאפריקע ונלחם צריך להחרים, איף הי גאוס טו אפריקע און איז פייטינג וויט יו צריך להחרים, החרם תחרים, ס'איז א דיפרענט הלכה אויף וואט איט איז מיט דיס סעווען, סאו הי איז אינקלודעד, ביוטיפול פרוף פרום חומש דעט הי איז אינקלודעד אין דיס איידיע אוו די טינגס דעט יו נאט אלאוד טו העוו עניטינג טו דו וויט איט, סאו ווי פינישט מיט די איידיע אויף פירוש רשי, די דיוקים און עווריטינג, נאו ווי פינישט וויט די הלכה, נאו ווי גאנא גאו טו יינה של ת.

ומוסיף, אויך אויף ולאחר זה ווען ס'איז נאכדעם געקומען צו גרגשי שהגרגשי עמד, סאו ווי אנדערסטענד פראם דיס דעט ווען דיד הי ליוו? הי לעפט ווען די אידן קעים. אין לשון כי הגרגשי עמד ופנה מפניהם איז מודגש אז דאס איז געווען פארדעם הנני גורש מפניך, הי לעפט בעפאר הי הערט דעט די אידן קעים אוט אוו מצרים ענד דער אייבערשטער סעד דעי גאנא גאו טו ארץ ישראל סאו הי לעפט פינישט איז נאט דער. די פשטות הלשון רשי סעז שישה אומות יש כאן ווען די אידן קעים טו ארץ ישראל דער וואס שישה אומות כי הגרגשי עמד ופנה מפניהם ער איז נישט נכלל געווארן אין דעם הנני גורש מפניך איז נאט אינקלודעד אין הנני גורש מפניך ביקאוז הי לעפט הימסעלף סאו דער איז טו וועיס אין לערנינג אין די פירסט רשי און אין די סעקאנד רשי ווען איט העפענד. וואס בפשטות איז אזוי געווען די סדר המאורעות בפועל, דאס איז פשטות, דעטס האו איט העפענד, אז נאך איידער די אידן זענען אריין אין ארץ ישראל און מלחמה געהאלטן מיט די וואו אומות בעפאר דעי קעם טו ארץ ישראל, איז הגרגשי עמד ופנה וכו'. יש לומר, לכאורה קאמס אוט נאו, דעטס איז א מחלוקת אין מציאות, ענד דער איז נאו מחלוקת אין מציאות, אידער דעי לעפט בעפאר אר דעי לעפט עפטער, דער רבי סעז איטס נאט א מחלוקת. יש לומר אז עס איז נישט קיין מחלוקת במציאות, האו קאוד איט בי? ליסטן טו די ענסער. רובו דגרגשי איז אוועק געגאנגען בתחילה, בעפאר, בעפאר די אידן קעים, מיעוטו איז סאם פיפל לעפט דעי סעד ווי'ר נאט ליווינג ווי'ר סטעינג. געמישט אין די אין די וואו אומות פנה נאכדעם. ואין כאן מקומו, עס איז אין יינה של תורה ווי קוד סי רשי'ס אפיניען וואט העפענד דער, דעט רשי לכאורה סעיס טו טינגס, די רבי סעיס נאו איטס וואן, מאסט אוו דעם לעפט בעפאר, ענד הועווער וואס סטעיט, או דעי סאו די אידן אר קאמינג אווער, דעי גאוינג אווער די ירדן, דעי גאוינג אינטו יריחו.

דער רבי ברענגט דאון פון תורה אור און מיטעלער רבי אז די זיין אומות הכנעני והאמורי זענען די זיין מידות רעות וועלכע זענען זה לעומת זה פון די זיין מידות דקדושה יו העוו די זיין מידות דקליפה איטש ענד עוורי וואן ווי העוו זיין מידות ווי אז דער רבי איז גאנא עקספלעין סון אין א פיו אוו די מידות וואט איט איז אין די נאט גוד און וואט איט איז אין די גוד כנעני איז חסד דקליפה חיתי איז גבורה דקליפה וכו' און סעים טינג איז אלל אוו אלל די סעווען און די איידיע פון כיבוש זיין אומות וואט איז די עבודה פאר אס איז די עבודה צו כובש זיין און מברר זיין די זיין מידות רעות, טו געט ריד אויף יור זיין מידות רעות, וואס יעדער אומה פרטית איז די מידה וואס איז מנגד צו דער מידה לעומת זו אין קדושה, עוורי עוורי מידה דעט ווי העוו אין קדושה דער איז אין לעומת זה פרום די שבעה אומות וואן אוו דעם איז עז ווי סעד דעט כנעני איז חסד, חיתי איז גבורה, איז מבואר אין ספרים, דער רבי ברענגט דאון אין די הערה נומבער פארטי קהילת יעקב ערד ערך הגרגושי, דער איז וואן אוו די קאבאליסטן אוו די לעיטער, לעיטער, נאט נאט אוו פירסט אר מידל, פון די לעצט קאבאליסטן, דער רבי ברינגס הים דאון ווערי אינטערעסטינג די נעקסט הערה ווי גאנא לערן סון, אלסא ווערי אינטערעסטינג. דער ענין פון גרגושי, פנה מאליו, סאו איז מבאר, דער קהילת יעקב איז מבאר, אז גרגושי איז די בחינה מלכות דקליפה, דער איז סעווען, סאו ווי העוו די מלכות אלסא. וואס בשעת מ'איז מברר און מתקן די ו' אומות, הכנעני וגומר, דיס איז אל וואט די קהילת. יעקב איז סעאינג, ווערט מידת המלכות נתברר און מתוקן בדרך ממילא, דעטס וואט איט סעז, איף יו מברר די סיקס מידות, מלכות יו דאנט העוו טו בי מברר, איף דערס נאו סיקס מידות דערס נאו מלכות, איז גאנע עקספלעין איט ביוטיפול, האו דאס איט ווארק, וואט איז איט, ווארום מלכות איז בחינת נוקבא דקליפה, ווי אל נאו אבאוט איט, יא, מלכות איז מקבל, יסוד איז משפיע, מלכות איז מקבל, מלכות איז די סעים עז די לבנה, די מון, לית לה מגרמה כלום, ס'איז דאס מקבל, ס'איז נוקבא דקליפה וואס לית לה מגרמה כלום, ס'איז בלויז א מקבל פון די העכערע מידות. איף שי איז מקבל אנלי פרום די העכערע מידות, איף יו געט ריד אוו די סיקס, איז גאן, איט דאזענט העוו פרום ווער טו טעיק. ווערי סימפל. און אז עס ווערט בטל די רע פון די ו' מידות דקליפה, ווערט בדרך ממילא בטל בחינת מלכות דקליפה. לוק הערה פארטי וואן. ווערי אינטערעסטינג. ווערי גוד, דעטס קאמינג אפ, יעס, יעס, יעס, יעס, דערס די טו אפיניענס ווען איט העפענד, דעטס וואט די רבי איז גאנע ברינג אאוט, יעס, אקעי, גיוו א לוק אין פארטי וואן, אנבעליוועבל הערה, ולעת עתה לא מצאתי פירוש ענין זה בספרי קבלה שלפני זה, איי דידנט פיינד דיס איידיע, עניווער ולא בדרושי רבותינו נשיאינו, די רבי איז נאט פינישט, וצריך עיון וחיפוש, יו העוו טו לוק און פיינד איף דער איז עני פלעיס אין קאבאליסטן בעפאר אר אין די מאמרים אוו די רביים סאטש א טינג וואט הי דזשאסט סעד, נאו די רבי איז גאנע עקספלעין איט אין היז ווארדס, דער ענין פון מלכות דקליפה, נאו וואט איז מלכות דקליפה פאר אס? ווי סעד איף יו געט ריד אוו די סיקס מידות, מלכות איז ביאינג פיקסד ביי איטסעלף, וואט איז איט? וואט איז מלכות די קליפה? וואט איז מלכות? די רבי איז גאנע סעי די בחינה, מחשבה, דיבור און מעשה אין עניינים פון עולם הזה, גאט פארביד, טינקינג, ספיקינג, אר דואינג סאמטינג אגענסט די אייבישטער. בשעת מ'איז מתקן די שישה מידות, די מידת החסד, האו דו ווי מתקן מידת החסד, עס זאל זיין ביי אים נישט נישט קיין אהבה זרה, חסד איז די ענין אוו אהבה, איט העז טו בי אהבת השם, ענד תאוות דעט שודנט בי, וואט איז מידת הגבורה? מבטל זיין טו נאליפיי ביי יו די מידה פון כעס וכיוצא בזה, ענד די סעים טינג אין אל די אדער מידות, ועל דרך זה אין די אנדערע מידות רעות איז מלכתחילה ניטא קיין ארט פאר מחשבה דיבור ומעשה פון לעומת זה,

ער טראכט, ער רעדט בדיבור, און טוט במעשה. הי טינקס, הי ספיקס, און הי דאז וואט? דאס וואס די מידות ווילן און זיינען מחייב. סאו איף יו געט ריד אוו די מידות, מחשבה דיבור מעשה איז גאנע בי פיין, איטס גאנע בי קארעקט. אבער די פעולה אין בירור מלכות דקליפה קען זיין אויף אן אופן, ליסטען טו וואט רש"י. איף די גרגשי לעפט בעפאר אדער גרגשי לעפט עפטער מלכות איט קוד בי מלכות דעט דעט איף יו דאנט איף יו דאנט האוו די סיקס איז גאן און סאמטיימס איף דו די סיקס דען איז גאן לעטס סי ווי די רבי איז עקספלעינינג איט ביוטיפול אבער די פעולה און בירור פון די מלכות דקליפה קען זיין אויף אן אופן אז נאך איידער ער האט מברר ומזכך געווען זיינע מידות רעות הי סטיל העז כעס הי סטיל העז תאוות הי סטיל העז אלל די טינגס איז ער כובש יצר הרע אז די מידות רעות זאלן ביי אים נישט ארויסקומען במחשבה דיבור ומעשה.

פרק י"ב י"ג אין תניא וואו דער אלטער רבי פינישעס וויט צדיק וטוב לו צדיק ורע לו רשע וטוב לו רשע ורע לו און הי סטארטס פרק י"ב והבינוני וואט איז דעט ולא נדחה ממקומו כלל אמעיזינג ער איז זיך אבער מתגבר און שולט אויף דעם רע אז ער זאל זיך נישט מתלבש זיין אין מחשבה דיבור ומעשה נאו ווי גאנע קאם און סי וואט רשי איז סעינג די טו טינגס גרגשי רשי ספיקס אבאוט די רעגולער גרגשי ווען הי לעפט ווי גאנע טאק אוו גרגשי אין מלכות אין יור מחשבה דיבור מעשה ווען איז די עפעקט אן הים ביוטיפול אות י"א און דאס איז די חילוק צווישן די צוויי פירושי רשי אין דעם ערשטן פירוש רעדט זיך וועגן סדר מסודר בהכניסה לארץ ישראל דעם כיבוש און בירור פון די זיין אומות מידות רעות די אידן קעים אין אין ארץ ישראל און דעי העוו טו געט ריד אוו די זיין אומות וואס אין דעם איז דער סדר וגרשתי את הכנעני מ'דארף פארטרייבן מברר זיין די שישה אומות מידות וואט העפענס דען ווען יו געט ריד אוו די סיקס

נאו די סעקאנד פסוק וואט העפענס אין די צווייטן פסוק אבער רעדט זיך נישט וועגן דעם סדר הכניסה לארץ ישראל איז נאט טאלקינג אבאוט די סדר הכניסה לארץ ישראל דעט פלעיס דער כיבוש ובירור פון די זיין אומות מידות ווי נאט טאלקינג אבאוט דעט וואט אר ווי טאלקינג אבאוט נאר בשייכות צו די ציוויים ואזהרות צו אידן עס ווי לערנט בעפאר דיס איז די רבי'ס מעין יסוד דעט אין די סעקאנד פסוק איז נאט טאלקינג אבאוט דעם איז טאלקינג אבאוט דעט די סיקס אומות דעט היז מענשענינג איז דזשאסט א הקדמה טו טעל אס דאנט העוו קאנעקשאן וויט דעם, אלל די מזבחות יו שוד ברעיק און עווריטינג, און די עבודה פון תורה און מצוות איז לכל לראש אין המעשה אשר יעשון, און אלה אשר לא תעשינה, ווי עס דארף זיין די מחשבה דיבור ומעשה שלו, ביפאר יו גא אין דער, ביפאר יו דו עווריטינג, ביפאר יו ווארק אן יור סיקס מידות, יור מחשבה דיבור ומעשה יו קוד קאנטראל איווען, איווען ביפאר, סאו ווי העוו די טו טינגס. אדרבה פון מחשבה דיבור ומעשה יו קען טשענדזש היז מידות, ווערי גוד, יעס, מעיקס מעיקס א לאט אוו סענס, יא.

אבער ליסטן טו דיס איווען עקארדינג טו טו חסידות עקארדינג טו פנימיות הענינים דעט גרגשי איז מלכות מחשבה דיבור מעשה און עווריטינג דער מאליו איז אלסא ווערי נוגע ליסטן טו דיס און דעריבער קען מען דאך נישט זאגן אז גרגשי עמד ופנה מפניהם מאליו וויי וואטס די לשון אוו רשי ווארום וואוו אומות יש כאן דער איז סיקס האו דו יו געט ריד אוו מלכות? איטס נאט מאליו, יו האב טו ווארק אן די סיקס, דיס איז די סעקאנד שיטה, יו האב טו ווארק אן די סיקס און דען יו געט ריד אוו די אוו די מלכות. דער רע פון די זעקס מידות דקליפה איז נאך בתוקפו, וואו וואו אומות יש כאן, וגבורתו בחלל השמאלי כתולדותו, איז נאר וואס הגרגשי עמד ופנה מפניהם, דאס הייסט אז די עבודה איז באופן אז די לבושים פון מחשבה דיבור מעשה זענען אפגעקערט און אפגעריסן פון די מידות רעות, וואס אויך דאס איז מצד אט איז נישט עפענט דער רבי סעס דיין די אין די ברעקעטס אט דאס איז עפענט וואס אויך דאס איז מצד דעם יתרון ושליטה פון בחינת חכמה פון נפש אלוקית שבמוחו עז מענשאנד ביפאר דער מוח שליט על הלב יו העוו די כח פון דעם וואס דאס גיט דעם כח ביקאז יו העוו די נפש אלוקית איז רעסטינג אינעם מוח פאר דעט מינס מוח שליט על הלב וואס דאס גיט דעם כח עס זאל נדחה ווערן די סכלות פון דער קליפה וסטרא אחרא שבחלל השמאלי כמבואר בארוכה אין תניא לגבי א בינוני, מיט א בינוני, די פיפל אר מעיקינג א מיסטעיק, דעי טינק דעט דעט די סכלות, וואטס די סכלות אוו די נפש הבהמית, איט טעלס די גיי, די גיי איף יו דו א ליטל עבירה, א ביגער עבירה, איטס נאטינג יו סטיל קאנעקטעד צו די אייבישטער, דאס איז די סכלות, ווען איט קאמס טו באו דאון טו א איידל, ענד סעי דעט דיס איז יור גאד, גאד פארביט און די גאד איז נאט דיר, דען איטס גאנע גאו אן מסירות נפש, איווען בשעת מעשה איז דואינג א עבירה, און דאס איז די סכלות, כמבואר באריכות אין תניא לגבי א בינוני, און דערפאר זאגט מען אויף דעם, עמד ופנה מפניהם, ופנה מפניהם, ס'ווערט נדחה פון אור קדושת נפש אלוקית, סאו יעצט בכח, רייט עוועי, טינק אבאוט דואינג מחשבה דיבור מעשה וואטשינג, אידער יו גאט ריד אוו יור מידות, יו דידנט געט ריד אוו יור מידות יעט, יו געט ריד אוו מחשבה דיבור מעשה, איט שודנט בי עניטינג דעט איז פרום קליפה און צד השני, באט דער איז וא"ו אומות יש כאן, דארף זיין, שמור לך, ווערי קאנעקטעד, וא"ו אומות יש כאן, שמור לך, שמור לך מינס, בי קערפול, א שמירה מיוחדת אז זיי זאלן ביי אים נישט פועל'ן, אין די מידות אזוי אין די לבושי הנפש ואיברי הגוף כנ"ל, דער איז סטיל די סיקס, באט מעיק שור דעט דער נאט ווארקינג אן יו און דער נאט אווערקאמינג יו, און די עבודה אין דעם בירור פון די אלע זיין מידות דעט ווי דואינג אבאט אווער סעלפס, יא, די זיין מידות די זיין אומות איז די הכנה והכשרה צו דעם כיבוש פון אלע עשר אומות. נאט גאנע בי אנלי סעווען ווען משיח קאמס איטס גאנע בי טען, אויך כתר חכמה ובינה איז געבראכט אין חסידות און סידור דעט די סעווען ווי סעד איז אגענסט די חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות וואט איז די אדער טרי דער איז כתר חכמה ובינה ווענעווער ווי יוז כתר עז וואן א פארט אוו די טען ווי טעיק אוט דעת דער כתר חכמה ובינה וואס דאס וועט זיין בפועל אין דער גאולה האמיתית והשלימה ווען איז איט גאנע בי ווען משיח איז גאן וואס מ'וועט דעמאלט האבן די ארץ שבעה עממין און אויך קיני קניזי וקדמוני עז איט סעז בברית בין הבתרים אין פוט נאט פארטי סיקס ארץ ישראל השלימה איז גאנע בי ירחיב הוי' את גבולך אין פרשת שופטים בקרוב ממש על ידי משיח צדקינו